מיר'ן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ ד, פרשה איז פרשת שופטים, די ערשטע שיחה אין פרשת שופטים אין חלק כ ד, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד הונדערט און פיר, פשוט געוואלדיג די שיחה וואס די רבי ברענגט אראפ דא איז פשוט א מחיה נפשות צו עס לערנען, די רבי ברענגט אראפ א געוואלדיגע שאלה וואס אלע מפרשים קאכן זיך אין דעם, די רבי וועט פרעגן די שאלה, די שאלה איז ממש א געוואלדיגע שאלה וואס ס'שרייט ארויס פון פון חומש און דער רבי וועט עס פארענטפערן לויט דעם צמח צדק דער צמח צדק האט א ספר וואס ווערט אנגערופן ספר המצוות פון צמח צדק ס'הייסט אויכעט דרך מצותיך דארט איז ער מסביר אסאך מצוות מצוות מילה אמונת אלוקות שורש מצוות התפילה ער איז מסביר דארט דעם ענין פון מצוות דערפאר הייסט דאס ספר המצוות לצמח צדק און ער רעדט דארט וועגן דעם ענין וואס וואו דער רבי פרעגט די שאלה וואס די מפרשים פרעגן אויף די פרשה, לויט דעם פארענטפערט עס דער רבי זייער געשמאק, און ס'פאלט אראפ די אלע שאלות, ווייל די שאלה איז פשוט א געוואלדיגע שאלה, און נאכדעם דער עיקר וואס דא איז, איז די הוראה וואס דער רבי נעמט ארויס פון די שיחה, איז פשוט געוואלדיג, דער רבי נעמט יעדן איינעם און זאגט אים וויאזוי מען דארף זיך פירן, אז יעדער איינער מוז זיך מאכן מקיים זיין די משנה וואס שטייט אין פרקי אבות, עשה לך רב, און ס'איז דא אזעלכע וואס זוכן זיך צו ארויסדרייען, דער רבי נעמט יעדן איינעם, נישטא קיין תירוצים, איך קען נישט טרעפן קיינעם, איך בין א גרויסער מענטש, וואו טרעף איך איינעם וואס קען זיין מיין רב? דער רבי וועט אפפרעגן די אלע שאלות און זאגן אז מ' ס'איז א זאך וואס איז א מוז, נישט נאר וואס איז א מוז, נאר אז מ'טוט עס, איז דאס איז די הכנה אויף צו מאכן אז דער אויבערשטער זאל העלפן אז די גאולה זאל קומען וואס פריער און משיח זאל קומען ווי מיר'ן זען אין די שיחה וואס די שייכות פון משיח צו דעם ענין פון זיך מאכן פון דעם ענין פון עשה לך רב פשוט געוואלדיג געוואלדיג א געשמאקע שיחה אות אלף בנוגע צו דער מצווה פון מינוי מלך שום תשים עליך מלך אין היינטיגע פרשה שטייט אין קאפיטל יוד זיין פוסק טית ואו שטייט שום תשים עליך מלך אשר

אז דער אברבנאל פרעגט די שאלה, און דערנאכדעם ברענגט אראפ אסאך תירוצים אויף דעם, דער כלי יקר אויף אונזער פרשה אויף דעם פסוק י ז ט ו פרעגט די שאלה, דער רדק פרעגט עס אין שמואל א' וואס דארטן רעדט זיך וועגן דעם ענין וואס ס'גייט זיין די שאלה פון תנ ך פון שמואל, גמרא אין סנהדרין און דער רמב ם אין הלכות מלכים, וואס טוט זיך דא? דער רבי גייט פרעגן די שאלה וואס דא איז. לאמיר זאגן דערווייל וואס דער כלי יקר פרעגט, דער רבי האט דאך אנגעצייכנט שוין אויפן כלי יקר, זאגט דער כלי יקר א מורא'דיגע זאך, אדער בעסער מיר'ן לערנען פריער ווי דער רבי פרעגט דערנאך צוריק איך צוריק קומען צום כלי יקר בשעת אידן האבן געבעטן ביי שמואל הנביא תנה לנו מלך שטייט אין שטייט אין שמואל א' קאפיטל ח' פסוק ה' שטייט אז די אידן זענען געקומען צו צו אים און זיי האבן געזאגט ויאמרו אליו זיי האבן געזאגט הנה אתה זקנת שמואל דו ביסט אלט געווארן און ובניך לא הלכו בדרכיך דיינע קינדער גייען נישט אין דיין וועג ווייסט וואס מען דארף יעצט האבן עתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגוים, מען וויל א מלך וואס זאל אונז פירן אזוי ווי אלע גוים. וירע הדבר בעיני שמואל, שמואל איז געווארן זייער ביטער, עס איז אים געווארן שלעכט אין, עס איז אים געווארן שלעכט אין די אויגן. וואס האט שמואל געטון? ער האט געדאוונט צום אייבערשטן, ויתפלל אל ה'. ויאמר ה', דער אייבערשטער האט געענטפערט גלייך שמואל און ער זאגט אים, שמע בקול העם, פאלג, הער וואס דער פאלק זאגט דיר, כי לא אותך מאסו, ס'גייט נישט אויף דיר, מ'מיינט נישט אז דו ביסט אלט געווארן און זיי ווילן דיר נישט. כי אותי מאסו ממלוך עליהם, ס'איז ביי זיי נמאס אז איך זאל זיין זייער מלך, זיי ווילן נישט מיר, זיי ווילן א מלך בשר ודם, גיב זיי א מלך. דאס וואס ס'שטייט א פסוק אין תנך, זאגט דער רבי, בשעת אידן האבן געבעטן ביי שמואל הנביא תנו לנו מלך, איז ער דערפון געווען זייער אומצופרידן, אזוי שטייט. וירע הדבר בעיניו, בעיני שמואל, זייער שלעכט. ולכאורה, דאס איז דאך א מצוה וואס דער אויבערשטער האט אנגעזאגט אידן, שטייט אין היינטיגע פרשה, שום תשים עליך מלך. בפרט, ס'איז נישט נאר סתם א מצוה וואס מען זאגט אז ס'איז א מצוה און און און און דא קומט שמואל און ער ווערט ברוגז. ניין, דער רבי זאגט ובפרט, די קשיא ווערט געוואלדיג. לויטן מאמר חזל, די גמרא זאגט, די גמרא זאגט אין סנהדרין, דער רמבם פסקנט אזוי אין הלכות מלכים אז ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ אידן האט מען אנגעזאגט אז ס'דא דריי מצוות וואס די אידן דארפן טון ווען זיי קומען אריין אין ארץ ישראל, וואס זענען די דריי מצוות ווען זיי קומען אריין אין ארץ ישראל? להעמיד להם מלך, להכרית זרעו של עמלק, און דערנאכדעם בנין בית המקדש. עס איז נישט נאר אזוי, נאר ס'גייט מיט דעם סדר דווקא, די גמרא אליין מוטשעט זיך צו זען ווי גייט דער סדר. אפשר דארף מען פריערט מאכן די בית המקדש, אפשר פריערט מאכן זרעו של עמלק, זאגט די גמרא ניין, די גמרא ברענגט פסוקים, כ'האב א לשון פון גמרא סנהדרין, די גמרא זאגט אז שלש מצוות נצטוו, איך האב אראפגעשריבן דעם לשון פון די גמרא, ואיני יודע איזה מהם תחילה, וואס וואס דארף זיין די ערשטע, ברענגט די גמרא פסוקים, כי יד על כס קה, יד על כס קה מיינט דער ענין פון מלוכה, מלך איז די ערשטע זאך, מען דארף מאכן א מלך, דערנאכדעם ברענגט מען פסוקים אז דארף זיין הכרתת עמלק, נאך וואס איז דא מלך,

אזוי געדענקט זיך מיר אוקיי זאגט דער רבי אה די שאלה איז ווערט שטארק ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך כולי וואס דערפון איז מובן אז דאס א מצווה נעלית ביותר די ערשטע מצווה ווען מ'קומט אריין אין ארץ ישראל איז א מצווה צו מאכן א מלך ואפילו נאך טיפער נאך שטארקער די קשיא פון די מצוות התלויות בארץ ס'איז א מצווה וואס איז תלוי בארץ און וואס טוט זיך דא? שטייט שום תשים עליך מלך, און מען קומט אריין אין ארץ ישראל דאס די ערשטע מצוה, עס איז א מצוה תלויה בארץ, אין חוץ לארץ איז נישטא די מצוה נאר אין ארץ ישראל, און דא קומט שמואל, וירע בעיני השם, און דער אייבערשטער אויכעט איז נישט צופרידן, דער אייבערשטער זאגט כי אותי מאסו נישט דיר. דאס פון איין זייט די שאלה, און ווידער פון צווייטן זייט, אויב זייער מאנען א מלך אין יענעם זמן, איז געווען א דבר בלתי רצוי, אזוי קוקט דאך אויס, דער אייבערשטער איז ברוגז, שמואל איז ברוגז, פארוואס האט דער אויבערשטער דאמאלס אנגעזאגט שמואל הנביא אז ער זאל נאכגעבן אידן און ממנה זיין א מלך אויף זיי? ממה נפשך? אויב דו ביסט נישט צופרידן, זאג שמואל, גיב זיי נישט קיין מלך. איך וויל זיי נישט גיבן קיין מלך, אותי מאסו, זאלן זיי ליידן, זאלן זיי, זיי מוזן פאלגן נאר אין מיר, זיי מוזן גלייבן נאר אין מיר. איך וויל נישט קיין מלך. שטימט דאך דא נישט אינגאנצן וואס דא טוט זיך. ווי געזאגט פריער לאמיר אראפברענגען דעם כלי יקר, געוואלדיג ווי דער כלי יקר פרעגט, שום תשים עליך מלך, זאגט דער כלי יקר, רבים אומרים, רבים אומרים מי יראנו טוב ביאור מספיק על הספק הגדול הנופל על מצוה זו, מענטשן פרעגן, גיב מיר עפעס א הסבר אויף דעם ענין אויף די מצוה, שאם היה רצון השם שלצדק ימלוך מלך כשיחפצו העם אם כן למה נתרעם עליהם שמואל הנביא והשם עמו ששאלו להם מלך דער אויבערשטער וויל דאך מ'זאל מאכן א מלך שום תשים עליך מלך וואס טוט זיך דא דער אויבערשטער מיט שמואל'ן זענען ברוגז משמע שהיה הדבר נתעב בעיני השם ס'געווען א מיאוסע זאך ביים אויבערשטן צו מאכן א מלך

ויתר להם השם. אז דא וואס עס שטייט אז דער אויבערשטער הייסט מאכן א מלך ווייל ער האט געוואוסט אז זיי וועלן בעטן, און זיי זענען טאקע געקומען בעטן, דער אויבערשטער ווערט טאקע ברוגז און נישט זיין, ער איז נישט צופרידן טאקע פון דעם. איינע פון די תירוצים וואס דער כלי יקר גיבט, נאר בקיצור, אבל בימי שמואל זאגט ער לא דיברו נכונה. און א אינטערעסאנטע קוק אויף דעם ווי דער כלי יקר זאגט עס, כי אמרו תנה לנו מלך. אז איך שטייט משמוע יא היום רעל אויף אין זאל קאנט און איך הולך מיט רעך אט דאס שימו לנו מלך און תנו לנו נו לנו מלך שמואל א' חס ו' אין חס ו' שטייט תנו לנו מלך מיט געדארף שטיין דארף שטיין נו עלינו מלך גיב אויף אונז א מלך ווייסט וואס זיי האבן געזאגט? תנה לנו מלך, גיב אונז דעם מלך מיר וועלן שולט זיין אויף אים. זיין קיין מלך וואס האט עפעס וואס צו זאגן, מ'וועט אים משחד זיין, מ'וועט זיך פירן מיט אים ווי ס'דארף צו זיין, ער וועט אונז שוין פירן וויאזוי מיר ווילן, נישט וויאזוי ער וויל, נישט וויאזוי ער וויל. דאס מיינט דער וואס האט געזאגט ווייטער, לשפטנו ככל הגוים. זיי זענען אזוי ווי ביי די אלע גוים אז ס'וועט זיין אן ענין פון שוחד און ס'וועט זיין נישט ווי ס'דארף צו זיין. אקעי, דאס איז וואס דער כלי יקר פרעגט און ער ענטפערט. אבער די שאלה איז דאך א געוואלדיגע שאלה, וואס טוט זיך דא? ממה נפשך, דער אייבערשטער זאגט שום תשים עליך מלך, א מצוה אין תורה אין היינטיגע פרשה אין שופטים קומט אין שמואל ווערט שמואל זייער ברוגז וירע בעיני שמואל און דער אויבערשטער זאגט לא אותך מאסו אותי מאסו געוואלדיגע ווערטער וואס דער אויבערשטער זאגט איז איין שאלה צווייטע שאלה איז ממה נפשך און דאך אז דער ציווי איז דאך א געוואלדיגע מורא'דיגע גרויסע מצווה ס'א מצווה תלויה בארץ ערשטע מצווה מען קומט אריין אין ארץ ישראל און דא קומט צו גיין פון די צווייטע זייט ממה נפשך ביסט נישט צופרידן פארוואס זאגסט פארוואס זאגט דער אויבערשטער גלייך שמע בקולם און גיב זיי א מלך אות ב' וועט דער רבי מסביר זיין ווי געזאגט פריער, דער רבי וועט עס מסביר זיין על פי חסידות ווי דער צמח צדק איז מסביר אין ספר המצוות, אין מצות מינוי מלך פרק א' און פרק ג' איז דער צמח צדק עס מסביר, בדרך כלל דרך מצותיך האב איך געזאגט פריער הייסט ספר המצוות ווייל עס איז ביאורים אויף מצוות. אות ב', אין חסידות אין ספר המצוות לצמח צדק איז אין דעם מבואר אז דער מכוון פון מינוי מלך איז אויף צוויי אופנים, זה למיילא מזה. וואס איז דער וואס איז דער וואס איז דער גדר, וואס איז דער מכוון פון א מלך. זאגט דער צמח צדק זייער געשמאק, עס איז דא צוויי זאכן, צוויי אופנים פון מאכן א מלך. און די צוויי אופנים איז דא א נידעריגערע דרגה, און ס'דא א העכערע דרגה. איין דרגה איז העכער ווי די אנדערע, און א מורא'דיגן חילוק פון די ערשטע דרגה ביז די צווייטע דרגה. וואס איז דאס? איז דער צמח צדק מסביר. א', א טעם פשוט פשוט א זייער פשוטן טעם ווייל בלשון המשנה די משנה זאגט אין אבות פרק ג' משנה ב' אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו קלארע ווערטער אין אבות אין פרק ג' שטייט אז ווען ס'איז נישטא קיין מוראה של מלכות ווען ס'איז נישטא א מלך און מ'האט מורא פאר די פאר די שופטים מ'האט מורא פאר די פאליס מ'האט מורא פאר פאר דזשעיל פאר כלא מ'האט מורא צו זיצן ארעסטירט וואס ווערט גיט מען זיך אכטונג אז נישט וואס וואלט געווען איש את רעהו חיים בלעו מען וואלט איינגעשלונגען איינער דעם אנדערען לעבעדיגערהייט אז דער מלך זאל אנפירען און אויפטון אז די הנהגה פון די אנשי המדינה זאל זיין כראוי ס'זאל זיין א ענין פון חוק וסדר מ'זאל וויסען ווי מען דארף זיך פירען און אזוי אין אלע זאכען אין יעדען דור קומט צו נייע זאכען וואס איז דא איז אז ס'איז דא מוראה של מלכות ווייסט מען אז מ'דארף אכטונג געבען. אה, מען קומט אן צו, צו היינט איז דא אסאך מאשינען וואס פארן ארום, מען קען דאך נישט פארן אלע, מען וואלט דאך אריין גיין איינער אין צווייטן, איז דא רמזורים, קומט א רמזור א רויטער דארף מען זיך אפשטעלן, היי, מען וועט זיך נישט אפשטעלן, איז דא א שוטר וועט אים זען, האט ער מורא, מוראה של מלכות גיט מען זיך אכטונג, איז דאס איז דער פשוטער טייטש, דער נידעריגערע דרגה אין ענין פון מלך, אז ער גיט ארויס חוקים, און מען גיט זיך אכטונג, וואס מען טוט. אפילו ווען דאס לכאורה פרעגט דער רבי, אפילו ווען דער שכל פארשטייט אז מען דארף זיך פירן כדבעי, א מענטש האט דאך שכל, ער ווייסט דאך אז ער דארף זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין, איז עס אבער נישט גענוג, פארוואס איז נישט גענוג? זייער קלאר, א קלארער, א קלארער, א קלארער הלכה, א קלארער הוראה אין תורה, שטייט קלאר אין תורה, אז עין רואה והלב חומד וכו', אין פרשת שלח, צום סוף פרשת שלח ברענגט אראפ די תורה, די פרשה פון ציצית, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם, שטייט דארטן ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וואס קומט רשי און זאגט דארטן גלייך אויפן ארט, אז עין רואה והלב חומד, און דער גוף טוט די עבירה. דער אויג זעט, די הארץ הייבט אן גלוסטן, און דער גוף טוט עס. און במילא אפילו א מענטש האט שכל, און ער ווייסט אז מען דארף זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין, דער אויג זעט עפעס, טוט ער, און דערפאר דארף מען אנקומען צו יראת המלך. דאס הייסט אז דער שכל אויף זיך צו פירן כדבעי איז נישט גענוג, מען מוז האבן עפעס צו דעם. וואס האט מען צו דעם? מוראו של מלכות, און דערפאר דארף מען אנקומען צו יראת המלך, וואס פועל'ט אז מען זאל זיך פירן בדרך הישר, ס'איז נישטא קיין ברירה, מען מוז זיך פירן בדרך הישר. פארשטיי מיר יעצט דעם ענין פון די ערשטע דרגה וואס דער צמח צדק רעדט, אז דער ענין פון מאכן א מלך כפשוטו, אלמלא מוראו של מלכות, איש את רעהו, חיים בלעו. ב' ווען דער אנדער סארט מצב מ'קומט צו א העכערע דרגה אסאך אסאך א טיפערע דרגה אין דעם ענין פון מינוי מלך וואס דארף מען א מלך ווי דער רבי האט געזאגט אז אין דעם מבואר אין צמח צדק דער מכוון פון מינוי מלך איז אויף צוויי אופנים זה למעלה מזה אות ב' דער צווייטער גדר אין מלוכה ווען דער מצב איז אז המוח שליט על הלב בתמידיות די מענטשן זענען אויף א גוטן מצב זייער מוח שליט אויפן לב און זיי גיבן אכטונג זיי טוען וואס מ'דארף זיי דארפן נישט קיין מלך אויף דעם איז נישט נויטיג קיין מינוי מלך לענין האמור. אויף די ערשטע חלק וואס מ'האט געזאגט, אז אלמלא מוראו איש את רעהו חיים בלעו, דארפן זיי נישט, זיי פירן זיך ווי ס'דארף צו זיין, דער מח איז שליט על הלב. עס זענען אבער דא אזעלכע עניינים אויף וואס דארף מען פארט א מלך אויב אזוי, די צווייטע דרגה. עס זענען דא אבער דא אזעלכע עניינים וואס דער עם האט נישט קיין דעת צו פארשטיין ווי מען דארף זיך פירן בהן. די וועלט האט דער אייבערשטער נישט געגעבן דעם כוח אז זיי זאלן וויסן ווי מען דארף זיך פירן וואס דארף מען האבן מ'דארף א מלך וואס דער מלך זאל זיי ווייזן ווי זיי דארפן זיך פירן אויף דעם דארף מען האבן א מלך און דער רבי איז מסביר נאר דער מלך מצד מעלתו וואס משכמו ומעלה איז גבוה מכל העם פארשטייט זיי וויאזוי מען דארף זיך פירן שטייט א פסוק אין שמואל א' אויף שאולן אז ער האט געפונען שאולן, ער איז געווען א זון, און ער איז געווען א קלוגער, און ער איז געווען א שיינער, און ער איז געווען א הויכער. שטייט משכמו ומעלה גבוה ווי די די עברי טייטש און ווי די מצודות און ווי די רד"ק זיי טייטשן אפ, ווייזט אויס אז ער איז געווען פשוט מיט א קאפ העכער פון אלעמען. משכמו ומעלה גבוה און ער איז געווען העכער ווי אלעמען, ער איז געווען פשוט א הויכער מענטש. אלע זענען געווען פינף פוס, ער איז געווען זעקס פוס, ער איז געווען העכער ווי אלעמען. אבער די חסידות טייטשט אויס דער רבי ברענגט אפ אין אין אין אור התורה בראשית דער צמח צדק און נאכדעם אין אין שיר השירים איז דער צמח צדק מסביר און אין חסידות ווערט עס געברענגט אסאך מאל משכמו ומעלה גבוה מכל העם א מענטש ווערט א מלך גיט אים דער אייבערשטער א ספעציעלע זייער א ספעציעלע זאך שכם און למטה ווייזט אויף מידות דארט איז די הארץ די קאפ ווייזט אויף מוחין איז מיר האבן מידות און מיר האבן מוחין. אונזערע מוחין קענען נישט דערגרייכן אלע סארטן טיפע זאכן. מה שאין כן ווען ס'קומט א מלך, וואס אויף שאול און אויף א מלך שטייט, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, זיין שכם, זיינע מידות, איז העכער ווי די מח פון דעם פאלק. ממילא דער מלך קען וויסן וויאזוי מען דארף ווייזן דעם פאלק וויאזוי זיך צו פירן. מען זאגט נאכאמאל, זיי, מענטשן אליין האבן נישט קיין דעת צו פארשטיין ווי מען דארף זיך פירן ביים לשון פון רבי'ן, נאר דער מלך מצד מעלתו, וואס משכמו ומעלה גבוה מכל העם, ער פארשטייט זיי, און ער גיט ארויס פקודות ווי מען זאל זיך פירן, און די אנשי המדינה טוען אזוי, פארוואס טוען זיי אזוי? ווייל אזוי האט דער מלך געהייסן. האבן מיר דא דעם ענין פון די צוויי נקודות פון מלך, כפשוטו, אז ס'איז נישטא דער מח שליט על הלב, דארף מען האבן אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, ווען ס'קומט צו דעם ענין פון דעם צווייטן אז זיי האבן יא מח שליט על הלב, מוז איך נאך אלץ האבן א מלך אויף א העכערע זאך אינגאנצן, און דאס איז דער ענין פון מינוי מלך בפנימיותו ובשורשו ביי עם ישראל, יעצט וועט מען פארשטיין וואס דארפן האבן אידן א מלך בכלל, א בשר ודם, וואס דארפן זיי האבן א מלך בשר ודם? דער זעלבן מעיין זיין בפנימיות און אין דעם שורש וואס ס'גיט צו א אידן ווען ס'איז דא א מלך, וואס איז דאס? זייער געשמאק, וואס זייער אדון און מלך איז דער אויבערשטער. דער מינוי מלך בשר ודם קומט ארויסברענגען די מלוכה פונעם אויבערשטן ביי א אידן. ווי אזוי? וואס זייער אדון און מלך איז דער אויבערשטער, און דער מלך בשר ודם וואס מ'איז ממנה איז דער ממוצע וואס איז מגלה מלכותו יתברך צו אידן. דורך דעם וואס מ'נעמט א מלך בשר ודם און מ'איז אים ממנה אויף אידן, וואס ווערט יעמאלט? ברענגט עס ארויס דעם ענין פון ס'מגלה ווער איז אונזער מלך, ווער פירט אונז, אלץ איז דער אויבערשטער. ווי ווערט דאס איז דא דא צוויי פינטלעך און דאס מיינט ער האט אוועקגעלייגט דעם גרעין דעם דעם יסוד יעצט גייט דער רבי מסביר וואס ס'מיינט אידן מצד עצמם זיינען מאמינים זיי פארשטייען און פילן אז זייער חיות נעמט זיך פון מלכותו של הקדוש ברוך הוא וואס דאס דארף ביי זיי ארויסרופן דעם ביטל צום אייבערשטן א איד ווייסט אז דער אייבערשטער איז אלץ אן דעם אייבערשטן איז ער גארנישט זייער גאנצע חיות נעמט זיך פון אייבערשטן בשעת אבער זיי זענען אין א מצב און ביי זיי פעלט דער ביטל, עס פעלט דער ביטל צום אויבערשטן, דארפן זיי אנקומען צו א מלך בשר ודם. וואס טוט אפ דער מלך בשר ודם? מען האט שכל, מען הייבט אן טראכטן, אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, איך האב מורא פאר'ן מלך, מוזט צוקומען צו א מסקנא און מורא האבן פאר'ן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. דארפן זיי אנקומען צו א מלך בשר ודם, וואס דורך מורא מלכותו ווערט ביי זיי אויפגעטון א יראה וביטול צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איז דאס נאר א ממוצע, דאס קומט צו דערציילן. נאכאמאל, א איד איז א מאמין אלעמאל, ער ווייסט אז דער אייבערשטער גיט אים אלץ, אבער ליידער, ווי געזאגט פריער, עין רואה והלב חומד, זיי האבן נישט דעם ביטול צו דעם אייבערשטן, הייסט דער אייבערשטער מאכן א מלך, אז זיי זאלן פון אים זיך לערנען, און פון אים זאל קומען צו זיי דער רעיון פון ביטול צו דעם אויבערשטן, צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבער בשעת. אבער דאס איז נאך אלץ נישט די מעלה פון א מלך ריכטיג ווי געזאגט פריער אזוי ווי אין א פשוט'ן מלך איז דא די צוויי זאכן אדער אלמלא מוראה של מלכות אדער די העכערע דרגה וואס ער גיט זיי זאכן וואס זיי קענען נישט פארשטיין אזוי אויך דא דא רעדט מען וועגן די נידעריקערע דרגה וואס זעט מען דער רבי מסביר אבער בשעת אידן זיינען ווי עס דארף צו זיין ערשט גייט צום צווייטן זייט ווען א איד דאס איז געווען די ערשטע דרגה ווען אידן זיינען יא ווי ס'דארף זיין און עס ביי זיי פאראן דער ביטול צו אלוקות מצד עצמם זיי ווייסן אז דער אייבערשטער איז מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא און זיי ווייסן אז דער מלך און זיי פירן זיך ווי ס'דארף צו זיין צוליב דעם מלך, דעמאלט איז דער אויפטו פון מינוי מלך אין א העכערן אופן. ווען איך נעם איך מאך א מלך למטה, וואס וויל איך אויפטון מיט דעם? ארויסרופן ביי זיי דעם מוראה של מלכות פונעם אייבערשטן אויף די העכערע דרגה, אויף די צווייטע דרגה, די מדריגות פון אלוקות, צו וועלכע אידן קענען מצד עצמם נישט צוקומען, ווייל די מדריגות זענען נאך העכער פון זייער השגה, ווי געזאגט פריער, אז דאס זאכן וואס מענטשן ווייסן נישט, נאר דער מלך ווייסט. איז דער מלך וואס מצד מעלותו כנל האט ער השגה אויך אין זיי, דער מלך האט השגה אין זיי אויכעט, איז ער ממשיך ומשפיע זיי צו עם ישראל, אויף דעם נעם איך א מלך. איך נעם א מלך וואס דער מלך וועט זיי אנהייבן צו מזל'ען זאכן וואס זיי ווייסן נישט אליין ווי צו טון, ער וועט זיי צוברענגען צו א מצב אז זיי זאלן פארשטיין זאכן וואס אליין פארשטיין זיי נישט אין אלוקות און די ביטול צו אלוקות אויף א העכערע דרגה. וואס מצד מעלותו כנל האט ער השגה אויך אין זיי, איז דער מלך איז ממשיך ומשפיע זיי צו עם ישראל, די העכערע דרגה, און דאס פועלט ביי אידן אויך א העכערן אופן פון יראה וביטול, זייער פארשטאנדיג, זייער פשוט, געשמאק, ס'דא א ענין פון יראת החטא, איך האב מורא פאר'ן חטא, שוין אביסל א דרגה, א נידעריגע דרגה, יראת העונש, איך האב מורא פאר'ן שטעקן, איך האב מורא פאר'ן קאנטשיק, איך האב מורא פאר גיהנום, א נידעריקערע דרגה, נאכדעם קומט צו די העכערע דרגה וואס קומט צו, איז יראת איז יראת העונש יראת החטא, האט צו טון מיט דעם ענין פון אלמלא מוראה של מלכות, בשעת דער מלך קומט און די אידן פירן זיך ווי ס'דארף צו זיין אזוי ווי גערעדט פריער ביי פשוט'ן מלך וואס טוט ער, ער טוט אויף א זאך וואס זיי קענען אליין נישט פארשטיין גיט ער זיי, דא איז אויך די זעלבע זאך, ער וועט ארויסרופן ביי זיי דעם ענין פון יראת הרוממות, יראה פונעם אייבערשטן אויף א אנדער סארט אופן אינגאנצן, ער האט נישט קיין מורא פארן שטעקן אויף ער ווייסט נישט פון קיין שטעקן בכלל ער האט מורא פונעם אייבערשטן פשוט יראת הכבוד אהבת השם און יראת השם אויף די העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין דאס פועלט ביי אידן אויך א העכערן אופן פון יראה וביטול א ביטול וואס איז העכער פון זייער הבנה והשגה דאס ברענגט אריין דער מלך און אז מ'קען קומט מען אזוי זייער געשמאק אראפגעברענגט אז דער ענין פון א מלך ביי אידן וואס דער שורש פון דעם דער אייבערשטער הייסט מאכן א מלך ווייל מען וויל אז ער זאל ביי זיי ארויסרופן אדער אויב ס'דארף מען אנקומען צו די דרגה פון פשוט אלמלא מוראה של מלכות אבער אויב זיי פירן זיך ווי ס'דארף צו זיין איז דער מלך וועט טון אלע זאכן וואס מען דארף און פשוט צולייגן וואס דער רבי זאגט עס נישט אין שיחה אבער זייער געשמאק און מען געזאגט שוין יעדע וואך אז מען אלע זאכן וואס מען לייגט צו קען זיין אז ס'איז יא ריכטיג נישט ריכטיג ווייל בשעת מען לערנט און מען פילט אז דאס קען צוגעבן אביסל א געשמאק און פארשטיין, איז דער רבי האט געוואלט אז מען זאל אזוי לערנען, מען דארף לערנען מיט א רחבות, תורה איז א איז א עניים במקום אחד ועשיר במקום אחר, שטייט דאך קלארע ווערטער אין חומש דברים, משה רבינו זאגט צו די אידן אנכי עומד השם אנכי עומד בין השם וביניכם, משה איז מחבר דעם איד מיט'ן אייבערשטן, ואתה תצוה את בני ישראל, טייטש דער רבי אין די מאמרים געבויט אויף דעם פריעדיגן רבינ'ס א מאמר, דער לעצטער מאמר וואס דער רבי האט מגיה געווען און געטיילט יעדן איינעם,

משה איז צוותא וחיבור המחבר די אידן מיטן אייבערשטן, דערנאך שטייט קלארע ווערטער אין תנחומא, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ס'נישט פעלט אין דעם אמונה אין משה, פעלט אמונה אין בהשם, ס'מוז זיין צוזאמען. דאס וואס דער מלך קען אויפטון אין די אידן, ער רופט ארויס אין זיי די דרגות וואס אליין קענען זיי נישט צוקומען, זיי קומען צו צו די העכערע דרגות אין אהבה ויראה, צו מלך און ביטול צו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דאס איז וואס דער רבי ברענגט דערויף פונעם צמח צדק פארשטאנדיק יעצט אין א פשוט מלך פארשטאנדיק וואס דער פשוט'ער מלך טוט אויף ביי אידן וואס דער שורש און פנימיות איז ביי אידן אויף וואס מ'דארף האבן א מלך יעצט פאלט אראפ אלע שאלות אין אות גימל יעצט וועט מען פארשטיין די שאלות שטייט שום תשים עליך מלך זיי קומען בעטן א מלך ווערט שמואל וירע בעיניו דער אייבערשטער זאגט לא אותך מאסו אלא אותי מאסו און פון דער אנדער זייט זאגט ער גיי מאך זיי א מלך וואס טוט זיך דא אלץ וועט ווערן פארשטאנדיק יעצט אות ג על פי זה ווערן פארענפערט די שאלות הנ"ל. שמואל הנביא האט געוואלט, וואס האט ער געוואלט? אז דער מצב פון אידן זאל זיין אין אן אופן אז זיי זאלן שטיין מיט א ביטול צו אלוקות מצד עצמם. ער האט געוואלט זיי זאלן האבן די ערשטע דרגה זאלן זיי שוין האבן. וואס זאל דער מלך זיי געבן? די צווייטע דרגה. נישט אנקומענדיג צו א מלך. אליין. מורא של מלכות פונעם אייבערשטן זאל זיין ביטול אליין. און דער מלך זאל ביי זיי פועל זיין, איי וואס דארף מען א מלך? שמואל האט טאקע געוואלט זאלן האבן א מלך, אבער אויף א אנדער סארט אופן אינגאנצן, און דער מלך זאל ביי זיי פועל זיין די העכערע דרגה פון ביטול און יראה, דער רבי לייגט צו אין סוגריים בכלל, וואס איז דאס יראה עילאה? א אנדער סארט דרגה, מען זעצט זיך אוועק און באטראכט זיך ווער דער אייבישטער איז, וואס דער אייבישטער האט באשאפן, די ניסים וואס דער אייבישטער טוט, די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, אני עד שלא נברא עולם, אתה עד שלא, אתה משנברא עולם, אתה אַתּה עד שלא נברא עולם, ס'איז די זעלבע זאַך בײַ דעם אײבערשטן. דער גאַנצער טומל פֿון דער גאַנצער װעלט װאָס מיר זעען, האָט קײן השפּעה נישט אױפֿן אײבערשטן ער װערט נישט נתפּעל פֿון דעם, ס'מײנט גאָר נישט צו אים, ער איז העכער פֿון די אַלע זאַכן, ס'האָט גאָר נישט משנה געװען די אַלע זאַכן, ביז ס'איז דאָ װאָס מ'זאָגט אין דעם בר-מיצװה מאמר, אם צדקת מה ס'איז דאָ אַזאַ דרגה אין אלוקות, אם צדקת מה תּיתן לו, אַ פּסוק, אם חטאת מה תפֿעל בו, אַ דרגה װאָס איז גאָר, די װעלט האָט גאָר נישט קײן השפּעה דאָרטן. קומט אן צו יראת הרוממות, ס'באַפאַלט אַ פחד אויף אַ מענטשן, אַ יראה נישט פון קיין שטעקן, ווער רעדט דאָ וועגן אַ שטעקן בכלל? ווער רעדט דאָ וועגן גיהנום? ווער רעדט דאָ וועגן עונש? ווער רעדט דאָ וועגן יראת חטא? אינגאַנצן נישט. דאָס וואָס, דאָס וואָס שמואל האָט געוואָלט, די ערשטע דרגה זאָל זיין ביי זיי לכתחילה, און דער מלך זאָל פועל, פועל זיין ביי זיי די יראה עילאה. ווי, וואָס טון אָבער די אידן? אידן אָבער האָבן געבעטן אַ מלך לשפטנו, דער רבי האָט אונטערגעשטראָכן, ככל הגויים, דא איז דער פראבלעם, דא ליגט באהאלטן דער פראבלעם. א מלך וואס זאל זיין, וואס זאל זיי באווארענען, איך ווייס וואס, פון איש את רעהו חיים בלעו, אבער וואס דארפן האבן גוים א מלך, זאל נישט איינשלינגען איינער דעם אנדערן, דאס האבן זיי געוואלט. זאגט שמואל, דאס איז נישט וואס איך וויל, איך וואלט געוואלט אז איר זאלט וועלן א מלך אויף די העכערע דרגה וואס איז דא, די צווייטע דרגה זאל ארויסרופן ביי אייך יראה עילאה, יראה תתאה זאלט איר האבן אליין, דאס האבן זיי נישט געהאט, ווי ווילן זיי? ככל הגוים, וואס דארפן גוים א מלך? זאל נישט זיין איש את רעהו חיים בלעו, דאס האט שמואל געווען וירע בעיני שמואל. אידן האבן אבער געבעטן א מלך לשפטנו, דער רבי האט אונטערגעשטראכן ככל הגוים, א מלך וואס זאל זיי באווארענען פון איש את רעהו חיים בלעו, נישט דאס איז א איד. וואס דאס ווייזט אז ביי זיי האט געפעלט די דרגה פון יראת שמים, שמואל זעט אז זיי האבן נישט קיין יראת שמים, זיי ווילן א מלך זאל זיי טיטשן יראת שמים. וואס אידן דארפן האבן מצד עצמם. און דערפאר האט דער אויבשטער געזאגט כי אותי מאסו זייער געשמאק יעצט פארשטייט מען רעכט וואס דער אויבשטער זאגט כי אותי מאסו ס'איז נישט דיר ווייסט וואס ס'פעלט זיי זאגט דער אויבשטער עס פעלט ביי זיי יראת שמים אותי מאסו איז זייער געשמאק יעצט פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך וואס איז דא געווען מיט שמואל ס'איז פארשטאנדיג ממש זיס זיי האבן געזאגט, תורה טאקע זאגט טאקע שום תשים עליך מלך. האט שמואל געוואלט זאל זיין מלך אויף די העכערע דרגה, זאל זיי קומען לערנען זאכן וואס זיי קענען אליין נישט פארשטיין. דער עם קען נישט פארשטיין. די אידן דארפן האבן א משה רבינו, אידן דארפן האבן א מלך וואס איז זיי מחבר מיט'ן אויבערשטן אויף די העכערע דרגות. זיי האבן נישט געוואלט. זיי האבן געוואלט א מלך אין די ערשטע דרגה, דערפאר האט דער אייבישטער געזאגט אותי מאסו. ערשט ווערט דאך די שאלה אויב אזוי, אויב אותי מאסו פארוואס זאגט דער אייבישטער פאלג זיי און גיב זיי א מלך, בלייבט דאך נאך די שאלה געבליבן, און דער רבי טוט עס ענטפערן מורא'דיג געשמאק, עס איז מובן, אליין פארשטאנדיג, אז אף על פי כן האט זיי דער אויבישטער נאכגעגעבן און געהייסן ממנה זיין א מלך, רבונו של עולם, דו אליין ביסט ברוגז, אותי מאסו, שלמה איז וירע בעיני, בעיניו, פארוואס אז זיי בעטן א מלך אויף די נידעריגערע דרגה, זאג זיי איך גיב אייך נישט קיין מלך אויף די נידעריגערע דרגה, בשום אופן נישט, ארבעט אויף די ערשטע דרגה, איך וועל אייך געבן דערנאך דעם מלך אויף די צווייטע דרגה פארוואס גיט ער זיי יא פשוט כאפט אויף פאר אייך ווי דער רבי טוט דאס ענטפערן פשוט מבהיל געשמאק הערט הערט ווערטער ס'איז מובן אז אף על פי כן האט זיי דער אויבישטער נאכגעגעבן און געהייסן ממנה זיין א מלך ווייל ווען ביי אידן פעלט ביראה מ'רעדט דאך אז ס'פעלט זיי ביראה זיי ווילן א מלך אויף אז ער זאל זיי לערנען יראה מאיז עס ציבער שטיע עס פעלט יראה איז אף על פי אז ער דארף אליין, דער רבי האט אונטערגעשטראכן דארף, ער דארף אליין אז דער ער דארף אליין אן דער השפעה פון דעם מלך, דאס איז א איד, א איד דארף אנקומען צו יראת חטא און יראת דאס, די נידעריגע דרגה דארף זיין אליין, דארף זיין מח שליט על הלב אז ס'זאל נישט זיין דער ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, אן דער השפעה, ער דארף אן דער השפעה פון דעם מלך, צוקומען צו דער ביטול, דאס וואס שלמה המלך האט, דאס וואס שמואל האט געוואלט, דאך קען מען נישט ווארטן. דער אייבערשטער קען נישט זאגן שמואל גיב זיי נישט ביז זיי וועלן זיך גיין צוקומען צו די ערשטע דרגה, דאן וועל איך זיי געבן א מלך אויף די צווייטע דרגה, בשום אופן בעולם נישט, דאך קען מען נישט ווארטן ביז דעמאלט זאל ער זיין חס ושלום א איד אן עול מלכות שמים? זאגט דער אייבערשטער ניין. איז אראפגעפאלן אלע שאלות, דער אייבערשטער זאגט טאקע שום תשים עליך מלך, שמואל קומט און זאגט דעם אייבערשטן רבונו של עולם זיי ווילן א מלך ככל הגוים, זיי דארפן האבן אויף יראת שמים, זיי דארפן האבן, זיי האבן נישט קיין יראת שמים. זאגט דער אייבערשטער טאקע אותי מאסו, זיי האבן נישט קיין יראת שמים. איי וואס הייסטו מאכן א מלך? אן א מלך איז דאך א חורבן. דער רבי זאגט די ווערטער, געוואלדיגע ווערטער. איך וועל זאגן דו גיי ארבעט אליין ביז וועסט אנקומען צו יראת שמים, און דערנאך, און וואס וועט זיין דערנאך? דערנאך וועט ער געבן א מלך אויפן צווייטן דרגה. דער אייבערשטער זאגט, דער רבי זאגט ביז דעמאלט זאל ער זיין חס ושלום א איד אן מלכות שמים? ווי קען עס זיין? פארשטאנדיג אלץ פונקט וואס דער אייבערשטער האט געהייסן מ'דארף א מלך העכערע דרגה דאס הייסט דאס וואס דער רבי האט אנגעהויבן די שיחה געזאגט דעם לשון אבער דער רבי זאגט דעם לשון זייער געשמאק און דאס איז דער רום פון מינוי מלך מפני היותו בשרשו פון אידן איז א ממוצע ער דארף ארויפרוקן דעם אידן וואס אים געבן די העכערע דרגות נישט די קליינע דרגות פון נישט הרגענען דעם צווייטן נישט איינשלינגען דעם צווייטן דער רבי איז ממשיך ער דארף זיך תיכף אננעמען א מלך דער אייבערשטער זאגט אים גלייך

יעצט קומט דער רבי, זייער פארשטאנדיג דא וואס עס טוט זיך, נישט דא קיין סתירות, נישט דא גארנישט, איבער חזר'ן נאך איינמאל געשמאק צו זען וואס דאס איז. דער רבי האט געפרעגט א מורא'דיגע שאלה וואס די מפרשים פרעגן, וואס שטייט דא, שטייט שום תשים עליך מלך, רבונו של עולם, קומט שמואל, מ'בעט אים א מלך, זאגט ער, וירע בעיניו, ער גייט, ער גייט דאווענען צום אייבערשטן, ויתפלל לה', דער אייבערשטער זאגט אים ביסט גערעכט, אותי מאסו,

א גוי דארף נישט קיין מלך אויף דעם, א גוי דארף האבן א מלך אויף נישט איינשלינגען, אדער איי פארוואס הייסט דער אייבערשטער יא מאכן? כ'קען נישט ווארטן, וועל איך אים הייסן, גיי אהיים און ארבעט אויף זיך ביז וועסט אנקומען צו צו דעם ערשטע דרגה, דאן וועל איך דיר געבן א מלך אויף די צווייטע דרגה, ס'איז א חורבן, איך האב געזאגט דעם לשון נאכאמאל, ביז דעמאלס זאל ער זיין חס ושלום א איד אן עול מלכות שמים? כ'קען דאס נישט לאזן אזוי. אלץ איז אראפגעגאנגען זייער געשמאק פארשטאנדיג, מען וועט צוריק גיין ערשט צו הערה צען, פאסט אריין ערשט צו לערנען דא, פריער וואלט עס אביסל אפשר צוטומלט אינמיטן, אין הערה צען זייער געשמאק. הערה צען גייט אויף די ווערטער אז די אידן האבן געבעטן וואס געווען דער פראבלעם זיי האבן געבעטן וואס געווען די מסקנא זיי האבן געבעטן מלך לשפטנו ככל הגוים דער רבי האט אונטערגעשטראכן ככל הגוים וואס דארפן גוים אויף די ערשטע דרגה פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה אין הערה צען וואו שטייט ככל הגוים אין שמואל אלף חית הא און שם אין פסוק כף שטייט נאך אמאל ככל הגוים איך האב געזאגט פריער דעם לשון פון דעם פון דעם פון דעם כלי יקר תנה לנו מלך שטייט נישט און נאר לנו נא לנו, גיב אונז דעם מלך איבער אין אונזערע הענט. עניוועי, סאו דער רבי פרעגט אזוי. דער רבי פרעגט א געוואלדיגע שאלה. גיט א קוק וואס דא טוט זיך. שטייט אין תורה, שטייט אין תורה א פסוק, מיר האבן זיך נישט געכאפט פריער, הערט וואס דער רבי כאפט זיך אין הערה צען. שטייט די פסוק אין קאפיטל יוד זין, פסוק יוד דלת שטייט, כי תבא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך. דערמאנט פריער די ערשטע מצוה, וירשתה וישבתה בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי, די אידן קומען בעטן א מלך ווען מען גייט אריין אין ארץ ישראל, זאגט דער אייבישטער אין פסוק טו, א פסוק נאכדעם, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו מקרב אחיך, מען קען נישט נעמען קיין גוי, מען מוז נעמען אשר לא אחיך הוא, עס מוז זיין א איד. זאגט דער רבי, רבונו של עולם, וואס שטייט דא אין די פרשה? פארוואס הייסט דער אייבישטער מאכן א מלך? נאך אין שמואל שטייט שטייט דער לשון מלך לשפטנו ככל הגויים דא אין פרשת שופטים שטייט אין פסוק יד ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי און אויף דעם הייסט דער אייבישטער מאכן א מלך זאגט דאך דער אייבישטער וויל יא מ'זאל מאכן א מלך אויף די ערשטע דרגה אז האבן געבעטן ככל אז עס בעטן ככל הגויים אשר סביבותי בעטסטו דאך אז דו ווילסט האבן אויף די ערשטע דרגה וואס איז דער גאנצער חידוש פון רבי'ן מיט דאך אראפגעפאלן? דער רבי ענטפערט זייער געשמאק, ער דער הארץ ע, מה שנאמר בפרשתנו, אין פסוק יד, אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי, אז זיי בעטן א מלך שוין אין שופטים ככל סביבותי, ענטפערט דער רבי מיט דעם רמבן, ראה רמבן שם, גיב א קוק דעם רמבן אויפן פסוק, דמה שנאמר, דער רמבן זאגט א מורא'דיגע זאך, ממילא, און ס'געפאלט אראפ די קשיא, לשון פונעם רמבן.

דא דערציילט די תורה א מעשה אז עס ביז עס אריינקומען אין ארץ ישראל עס וועט בעטן א מלך וועל איך דיר געבן א מלך שום תשים עליך מלך איי עס שטייט דאך ככל הגויים דער אייבישטער מרמז דא אז עס וועט קומען א צייט וואס עס וועט זיין אזא זאך דא האבן זיי נישט געבעטן ככל הגויים דא ווען די תורה זאגט ואמרת אשימה עלי מלך מיינט עס נישט ככל הגויים נאך אמאל דעם לשון פון דעם רמבן מרמיז מרמיזותיו על העתידות אונטערגעשטראכן עתידות שכן היה כששאלו להם אבל אין זו מעלת ענין המלוכה כפי שצריך להיות על פי תורה נישט דאס איז די מלוכה וואס תורה וויל נישט דאס איז די מלוכה וואס דער אייבישטער זאגט שום תשים עליך מלך ווען דער אייבישטער זאגט שום תשים עליך מלך מיינט ער דעם מלך אויף די צווייטע דרגה ווען זיי קומען בעטן שמואל ככל הגויים ווערט וירע בעיניו דער אייבישטער זאגט כי מאסו עלי ווייל זיי האבן נישט קיין יראת שמים זיי ווילן אויף די ערשטע דרגה נישט דא כפתור ופרח, פארשטאנדיג אלץ איז געשמאק, יעצט איז געקומען אות ד', וואס איז די הוראה? פון יעדן זאך אין תורה מוז מען ארויס מיט א הוראה, חס ושלום צו זאגן אז תורה סיפורי מעשיות, תורה דערציילט א מעשה, אך א מלך מיט א דאס, מורא'דיגער לימוד וואס יעדער איינער דארף נעמען צום הארץ און עס אויספירן, און ס'איז פשוט די געזונטסטע זאך וואס ס'קען זיין, אלץ טון וואס דער רבי זאגט, און אויכעט, ווי דער רבי ענדיגט צו די שיחה, דאס האט א שייכות צו דעם ענין פון ביאת המשיח. אות ד' יעדן ענין דארף מען ארויסנעמען א הוראה אין עבודת השם. יעדע זאך וואס מ'הערט אדער מ'זעט, די ווארט פון בעל שם טוב דארף ארויס אין עבודת השם. אף על פי אז בזמן הגלות איז נישטא קיין מלך, מען האט נישט קיין מלך, זאגן אבער חזל, די גמרא זאגט אין גיטין סוף פרק ה, אז ס'איז יא דא, מאן מלכי רבנן, ס'דא מלכים, ווער זענען די מלכים? די רבנן. אזוי ווי ס'איז דא, אזוי ווי ס'איז דא די מצוה

עס קומט פשוטע זאכן, שאלות, יא טון, נישט טון, מיט די אלע זאכן, איך האב גענוג שכל, איך בין א פיינער מענטש, איך וועל טון וואס מען דארף. ובמילא דארפן זיי וועגן דעם נישט פרעגן ביי א רב, אזוי טראכטן זיי. די משנה זאגט עשה לך רב, שטייט נישט ווער, שטייט נישט וואס, שטייט נישט וואו, עשה לך רב, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, יעדער איד דארף האבן א רב. זיי טראכטן אבער, דער וואס ער זאגט אז ער קען אליין זיך מסדר זיין מיט די קליינע זאכן, טראכט אז דערמיט ווערט געמיינט די עניינים נעלים, די העכערע זאכן, ער וועט נעמען א רב, איך בין א איד, א איד די פשוט'ע זאכן קען ער זיך א עצה געבן, אויף וואס דארף מען א מלך, מינוי מלך האט מען געזאגט פריער, אויף די העכערע זאכן, אזוי וועט ער זאגן היינטיגע צייטן אויכעט, אויף די קליינע זאכן דארף ער נישט דעם מלך. ווען עס קומט אבער צו עניינים פשוטים, איז ער א מאמין בעצמו. ער דארף נישט אנקומען צו א השפעה פון א רב, דאס קען ער אליין אויפטון. דער רבי נעמט ארויס נאך טיפער, אז היינטיגע צייטן אז עס איז נישטא קיין מלך איז דא דער רב, אין דעם חושך הגלות מוז יעדער איינער האבן א רב אויף אלע זאכן, אפילו אויף די פשוט'ע זאכן אויך. געוואלדיג, פשוט מבהיל על הרעיון. דער מענטש האט א טענה, איך נעם אן אויף די העכערע זאכן, איך נעם אן, די קלענערע זאכן קען ער זיך אליין עצה געבן. דער רבי פרעגט אבער א שאלה, ווי געזאגט פריער דארטן, פארוואס האט דער אייבערשטער יא מסכים געווען אז מען זאל געבן א מלך אויף די אויף די נידעריגערע דרגה ווי זיי האבן געבעטן ביי שמואל'ן, ווייל ווי קען מען לאזן א איד גיין אן א מלך? געדענקט דעם לשון. דאך קען מען נישט ווארטן, דער אייבערשטער זאגט ניין גיב זיי גלייך א מלך, אפילו אויף די נידעריגע דרגה, ווייל ביז דעמאלטס זאל ער זיין חס ושלום א איד אן עול מלכות שמים, עס קען נישט זיין, מען ווארט ביז ער וועט זיך א עצה געבן, די זעלבע זאך היינט אויך זאגט דער רבי, הערט די ווערטער וואס דער רבי זאגט אויף היינט, איי? עס גייט אדורך א משך זמן, און ער שטייט נאך אלץ אין זעלבן מצב נמוך, ער האט זיך נישט גערירט, פון דעסטוועגן מיינט ער, ס'איז נישט כדאי דערמיט צו גיין צו א רב, כ'וועל זיך מארגן, איבערמארגן, כ'וועל זיך א עצה געבן, ער וועט ווארטן עד שיערה עליו רוח ממרום, קומען עפעס א רוח ממרום וועט אים אויפוועקן, און ער וועט וויסן וואס מ'דארף טון, וועט ער דאן צום רב גיין ער וועט ווערן אביסל בעסער, עד שיערה עליו רוח ממרום, ביז ער וועט נתעורר ווערן מיט יראה כדבעי, און מתקן זיין אלץ וואס ער דארף מתקן זיין,

חס ושלום, דא פעלט דיר אין יראת שמים, דער אייבערשטער זאגט אותי מאסו, זיי ווילן א מלך אויף די נידעריגערע זאכן, ס'איז אותי מאסו חס ושלום, אדער א חשש אויף דעם, אז ס'קען זיין אותי מאסו, אז ס'פעלט אים אין יראת שמים, דארף מען גלייך נוצן מורא המלך אויף דעם, נעם גלייך א רב, ווארט נישט קיין מינוט, דער רבי זאגט, זעסט דאך ס'איז דורך א משך זמן, דו רירסט זיך נישט, מוזט נעמען א רב. אויסעס, דער רבי האט אוועקגעלייגט די חברה אין א זייט און זיי געוויזן אז זיי מוזן האבן א רב, יעצט גייט דער רבי צו די אנדערע גרופע מענטשן, אוי, אן אנדערע גרופע מענטשן, זייער אסאך, עס זענען פאראן אויך אזעלכע וואס זאגן אז זיי געפינען נישט פאר זיך קיין רב, איך ווייס ווער איך בין, איך קען טרעפן א רב פאר מיר, ווער קען זיין מיין רב, ווער וועט זיין מיין רב, איך בין אזא דרגה אז קיינער איז נישט אין מיין דרגה, ווער וועט מיר זאגן וואס צו טון, מיט וועמען וועל איך זיך מייעץ זיין. זאגט רבי שטוסים זענען פאראן אויך אזעלכע וואס זאגן אז זיי געפינען נישט פאר זיך קיין רוב דארפן זיי וויסן אז דאס איז א מעצת ופיתוי היצר ער האט א גרויסן יצר הרע און ער רעדט אים איין ער גיט אים עצות אז ער איז גרויס און ער קען נישט טרעפן קיין רוב ווארום דער געוואלדיגער כלל שטייט אין בראשית רבה א מורא'דיגע ווערטער אין דור שאין בו כמשה אז נישטא קיין דור אן משה, איז נישטא אין דור איינער וואס דו קענסט אין דיין גאנצע שכונה, אין די גאנצע געגנט וואו דו לעבסט, נישטא איינער וואס איז גרעסער פאר דיר? קענסט זיך נישט אביסל אראפבייגן און זען אז איינער איז אביסל גרעסער פאר דיר און ער קען זיין דיין רב? דארפן זיי וויסן אז ס'קלארע ווערטער לא אלמן ישראל. ס'איז נישט שייך די מציאות אז צווישן אידן זאל נישט זיין איינער וואס האט מער אהבת השם ויראת השם פון אים. ס'איז זיכער דא א איד וואס ער האט מער ווי אהבת השם און יראת השם פון דיר, און קען במילא זיין פאר דיר א רב. נישט אַזאַ זאַך קענסט נישט טרעפֿן קיין רבֿ. ווי געזאָגט פֿריִער, די שיחה איז אַ קורצערע שיחה, האָב איך אַראָפּגעשריבן אַ פּאָר ווערטער פֿון דעם רמב ם, דער רבי צייכנט אָן אין הערה פֿערצן, להעיר מפּירוש הרמב ם, ורבינו יונה לאבֿות שם, אין דעם פּרק וווּ עס שטייט דאָרטן, עשה לך רבֿ, געוואַלדיקע ווערטער, דער רבי שרײַבט עס נישט אַראָפּ, דער רבי זאָגט, קוק, להעיר מפּירוש הרמב ם, הערט וואָס דער רמב ם שרײַבט. דער רמב ם זאָגט, צריך להיות אפֿילו לא היה ראוי להיות לך רבֿ. דער רבי זאגט אז עס איז זיכער דא איינער וואס קען עס טון, דער רמב ם זאגט, דער רבי זאגט להעיר, אז דער רמב ם זאגט אפילו אז, אפילו אז ער איז נישט ראוי, זאלסט אים נעמען, אפילו לא היה ראוי להיות לך לרב, שים, דער לשון פון רמב ם זאג איך קלאר, רמב ם פירוש המשניות, שים אותו לרב, הערט ווערטער, עד שתדמה, עד שתדמה בו, שהוא מלמד אותך. און צום סוף וועט ער דיר טאקע יא לערנען. דער רמב ם איז מסביר פארוואס. א מענטש אליין איז א נוגע בדבר, א מענטש אליין קען נישט קומען צו די ריכטיגע מסקנא וואס צו טון, א צווייטער קוקט אויף אים אן נגיעות, און א צווייטער קוקט אריין אין אים און ער העלפט אים, איז זיכער אז ער וועט אים זיכער העלפן. איז עס צו נעמען א רב אפילו איינעם וואס דו האלטסט אז ער איז פונקט ווי דיר אדער אפילו אז ער איז קלענער ווי דיר, ער וועט דיר צום סוף העלפן. קלארע ווערטער. אפילו לא היה ראוי להיות לך לרב זאגט דער רמב ם מיינט אז ער איז זוכה פאר דיר. דער רבינו יונה זאגט נאך מער, אפילו אתה יודע כמותו, עשה לך אותו רב עליך, מאך אים פאר א רב פאר דיר, פארוואס? מפני שאדם זוכר מה שלמד מרבו יותר ממה שאדם לומד מעצמו, ער לייגט אריין נאך טיפער, לערנסט פונעם רב וועט ער זאגן וואס צו טון, עט עס ביי דיר ליגן איינגעבאקן אין די ביינער און עס צו טון מער ווי דו לערנסט עס אליין, ועוד, כי פעמים ער איז טאקע ווי דיר, אבער ס'דא אמאל יבין הדבר יותר ממנו, ס'דא זאכן וואס יענער פארשטייט בעסער, ונמצא מלמדו, און דער דער ער נישט געענדיגט רבינו יונה ואפילו אם שניהם שווים בחוכמה וועט זיך מאכן אז ס'דא איין זאך וואס ער איז קליגער פאר דיר און ער וועט דיר פירן אויף די ריכטיגע וועג וואס דו דארפסט גיין דאס איז געווען הערה פערצן פון דעם פון דעם רמבם דער רבי האט נישט געענדיגט דער רבי האט נאך נישט געענדיגט איי ער וויל דאך נישט ער זאגט אז ער טרעפט נישט קיינעם זאגט דער רבי געשמאק נאר דער רב דארף זיין עשה די משנה זאגט נישט קח לך רב שטייט נישט קח לך רב ווי דער לשון עשה לך רב יעדער איינער ווייס יעדער איינער וואס לערנט הלכה ביסל קינדער ווייסן פון דעם שטייט קלאר אין בית יוסף אין טור יורה דעה און ס' נתבאר געווארן חסידס אין דער אלטער רבי ליקוטי תורה דער פריערדיקער רבי זיינע מאמרים שטייט דארטן קלאר דער רב זאל זיין עשה אויך פון לשון מעשין על הצדקה קלארע ווערטער אין בית יוסף אין טור שטייט אז ס'קומט א איד און ער וואוינט אין א שטאט איז דא הלכות ווען ער קען נעמען געלט אויף פסח מעות חיטין הלכה ווען ער דארף געבן ער זאגט איך וויל נישט געבן, מעשין על הצדקה, מען נויט אים, דער לשון עשה איז נישט נאר מאך זיך א רב, מען נויט זיך, כפיית ישות עצמו, בייג זיך אראפ אביסעלע, קוק אראפ אביסל, קוק אויף יענעם, קוק אויף זיך און זע אז יענער האט מעלות אויף דיר, און נעם אים פאר א רב ער זאל דיר פירן וויאזוי דו דארפסט זיך פירן, מען קען נישט זיין אן א רב, ס'איז דא א פראבלעם, און די סכנה איז וואס איז עושים מעשה חס ושלום, אדער ס'איז א חשש אויף עושים מעשה, מוזטו נעמען א רב. און עס דארף זיין דער רעיון פון עשה לך רב, אויך פון לשון מעשין על הצדקה כפיית ישות עצמו, דער רבי לייגט צו, און יגיעה. הארעווע ביז דו וועסט טרעפן א רב. ער דארף זיך מתייגע זיין און זוכן ביז ער וועט געפינען א רב. ווארום אויף זיך טאר מען זיך נישט פארלאזן, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף זיך אפילו אויף די קלענסטע זאכן. קלאר אין הערה זעכצן, אבות פרק ד', אל תאמין בעצמך. מוז מען האבן א רב, און די גמרא זאגט אין מגילה, יגעת ומצאת. לא יגעת ומצאת, ער וועט זיכער נישט טרעפן. יגעת ולא מצאת, קען נישט זיין. יגעת, וועט זיין ומצאת. הארעווע, כפיה, כפיית ישות עצמו, און זוך, זע צו טרעפן א רב וואס ער וועט דיר פירן אויפן בעסטן וועג וואס ס'קען זיין. אויב ער וועט הארעווען און זוכן מיט אן אמת, וועט ער געפינען א רב. און דער רב וועט מיט אים איינלערנען די פרשיות וואס דער מלך פלעגט לייענען בהקהל. איז דאָ צוויי זאַכן דאָ. ערשטנס, דער רבֿ וועט מיט אים לערנען, וואָס דער מלך האָט געמאַכט בײַ הקהל. הײַנטיקס יאָר איז אויך דער יאָר פֿון הקהל. דער רבי האָט געמאַכט אַ נײַע זאַך, אַז דער גאַנצער יאָר ווערט אָנגערופֿן הקהל, נישט נאָר אַזוי ווי בית-המקדש איז געווען, דעם ערשטן טאָג חול-מועד האָט מען צוזאַמענגעקליבן אַלע מענער, את העם, אַנשים ונשים וטף, און טף ליתן שכר למביאיהם, און מע זאָל וויסן, ווי אַזוי מע דאַרף זיך פֿירן, און דער מלך איז אַרויפֿגעגאַנגען אויף אַ בימה און האָט געלייענט פֿאַר זיי פּרשות. וואָס האָט ער געלייענט פֿאַר זיי? שמע און והיה אם שמוע זאגט דער רבי דער רב וועט מיט אים צוויי זאכן וועט לערנען מיט אים וואס דער מלך לערנט מיט אים ער נעמט אים אלס א רב אזוי ווי מיט מינוי מלך דער רבי האט דאס צוגעשטעלט איינער צו דער אנדערע און דער רבי האט געזאגט מיט דעם לשון אין אין אין מרכאות און דער רב וועט מיט אים איינלערנען די פרשיות שטייט נישט ער וועט מיט אים לערנען די פרשיות אריינבאקן אים אין די ביינער אריין וועט אים אריינבאקן אין די ביינער די פרשיות וועלכע פרשיות שמע און והיה אם שמוע וכו' ווי די גמרא זאגט אין די גמרא זאגט אין מגילה ניין די גמרא זאגט אין גמרא אין מגילה איז געווען וועגן דעם ענין פון יגעת ומצאת, די מג דאס איז אין גמרא אין סוטה, דער רמב"ם זאגט עס אין הלכות חגיגה פרק ג', אויף וואס האט מען וואס האט מען דארטן געטון, דער מלך האט געליינט פאר זיי שמע און והיה אם שמוע, פריער שמע, וואס איז קבלת עול מלכות שמים, די גמרא זאגט אין ברכות, למה קדמה שמע לוהיה אם שמוע, קענסט נישט נעמען קיין קבלת עול מצוות פאר דו נעמסט קבלת עול מלכות,

איז פשוט טרייסלדיג, טרייסלט מיר ווען איך לערן עס. ער וועט אים געבן צו פארשטיין אויך. לערנט זיך אפ, הער וואס דער רבי זאגט. ער וועט ער וועט אים געבן צו פארשטיין אויך אין השגה צו גלייבן און פארשטיין און פילן. אז דער ואספת דגנך איז תלוי אין דעם שמוע תשמעו. עס וועט זיין שמוע תשמעו, עס וועט זיין ואספת דגנך. ס'איז תלוי איינע אין די אנדערע. געוואלדיגע ווערטער. און נאכדעם ווי דער רב וועט ביי אים מעורר זיין די נידעריגע דרגה פון ביטול און קבלת עול, וואס דא רעדט מען דאך, וועט אריינברענגען אין אים דעם ענין פון ביטול, וועט אריינברענגען ביטול צום אייבערשטן, וועט אריינברענגען אין אים קבלת עול מלכות שמים, וועט ער אויף אים דערנאך ממשיך זיין די העכערע מדריגה פון יראה עילאה. דאס איז דער גאנצער תכלית וואס דארף זיין. ממילא קען מען זיך נישט ארויסדרייען, נישטא קיין זיך ארויסדרייען. און כל הנ"ל האט א שייכות ווי געזאגט פריערט, מיוחדת צו עקבתא דמשיחא. געזאגט אז ס'איז נישטא קיין מלך איז דא דער ענין פון מאן מלכי רבנן דארף נעמען א רב און ס'האט צו טון צו משיחן וואס האט צו טון צו משיחן כל הנ"ל האט א שייכות מיוחדת צו יעצט אונזער זמן אונזער צייט וואס ווערט אנגערופן דוד המלך זאגט שוין אין תהילים אשר חרפו עקבות משיחך ס'האלט שוין ביי עקבתא דמשיחא מ'האלט שוין ביי דעם די פיאטע מ'האלט שוין אונטן וואס איז ערב ביאת משיח צדקנו וואס ענינו איז דאך ביידע זאכן דער רבי זאגט אז מ'דארף נעמען א רב אויף די נידעריקערע זאכן אזוי ווי מ'האט געדארף נעמען א מלך מינוי מלך איז דא א מצוה פון מינוי רב יעדער איינער זאל מאכן א רב וואס וועט ארויסקומען פון דעם משיח וועט קומען משיח האט ביידע זאכן משיח איז א מלך און משיח איז א רב וואו זעט מען משיח האט ביידע זאכן ס'איז ערב ביאת משיח צדקנו וואס ענינו איז דאך ביידע זאכן ברענגט זיך אויף אין ספר המצוות פון צמח צדק אז משיח וועט זיין א רב וואו זעט מען אז ער וועט זיין א רב ילמד תורה ילמד תורה אלעמען אפילו לאבות און משה רבינו דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה אין פרשת צו אז דער משה אז משיח וועט לערנען תורה מיט די אבות און מיט משה משה קיבל תורה מסיני משיח וועט לערנען מיט אים תורה און דערנאך ווייס מיר אז דער מלך ווי ער ווערט אנגערופן מלכא משיחא משיחא שמחת בית השואבה ס'איז געווען אין שנת הקהל אין די יאר תף שין יוד גימל